מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן, מיר האבן מסיים געווען די רשימה וואס דער רבי האט איבערגעשריבן פונעם פריערדיגן רבינ'ס כתב יד ווען ער איז געווען אין ווארשע אין פוילן, האבן מיר געענדיגט, נאכדעם האט מען געפונען. אין די לעצטע יאר האט מען געפונען א כתב יד קודש פון פריערדיגן רעבן וואס האט געמאכט א מהדורא קמא צוגרייטונג צו באשרייבן דעם ענין פון דעם פון דעם כלא, און מען האט עס געטראפן האט מען עס אריינגעלייגט אין דעם נייעם ליקוטי דיבורים וואס מען האט ארויסגעגעבן אין מהדורא חדשה האט מען עס אריינגעלייגט וואס דער פריערדיגער רבי האט געשריבן, ס'דא דארטן א הקדמה וואס מען האט געליינט מיט צוויי וואכן צוריק וואס דער פריערדיגער רבי באשרייבט א הקדמה צו דעם מהדורא קמא, דארטן שרייבט ער עס כאילו ווי א דריטער וואס באשרייבט נישט אויף זיך אליין, און היינט האלט מיר שוין די דריטע וואך אין דעם סיפור, ס'דא אסאך נקודות וואס איז נישט וואס דער פריערדיגער רבי ווען ער האט פארשריבן און וואס דער רבי האט איבערגעשריבן פון דעם האט ער ארויסגענומען אסאך זאכן, און דא איז דאס דא ארגינאל זייער זייער זאכן וואס איז פשוט מפחיד ומבהיל על הרעיון וואס דער פריערדיגער רבי איז אדורכגעגאנגען. מיר האלטן אז דער פעטיע דער רשע דער רוצח האט געשריגן, האט אריינגעקוקט און האט געזען אז דער פריערדיגער רבי זיצט אויפן בעט, האט ער אים געשריגן אז מען דארף גיין שלאפן, סכנת נפשות אז מען פאלגט נישט, האט ער אים געזאגט, עלף אזייגער וועל איך קענען דאווענען מעריב, זאלסט מיר זאגן ווען עס איז עלף אזייגער וועל איך דאווענען, יעמאלט וועל איך גיין שלאפן. ס'איז אריבערגעגאנגען א צייט, האט דער אכזר, אזוי שרייבט דער פריערדיגער רבי, פעטיע דער אכזר האט אריינגעקוקט אין דעם פענסטערל, און האט מיר געזאגט אז ס'איז געקומען די צייט וואס איך האב געבעטן. דער פריערדיגער רבי הייבט אן צו דערציילן, איך האב געדאווענט מעריב, איך האב נאך געהאלטן אינמיטן שמע, און איך האב געהערט עפעס זייער שטארקע הויכע טריט, האט מען געהערט, נאכדעם האט מען געהערט ווי מען שליסט אויף א צימער, נישט ווייט פון אונזער צימער, און ממש אין א סעקונדע שפעטער האט מען אנגעהויבן הערן געשרייען, געוואלדיגע געשרייען ווי א מענטש בעט זיך בתחנונים, און פון צווייטן זייט האט מען געהערט ווי דער פקיד האט געשריגן אויף רוסיש, אז לייגט ארויף אייער הענט אויף זיין מויל אז מ'זאל נישט קענען הערן ווי ער שרייט. און ס'איז געווארן שטיל. מיינע הענט מיט מיינע פיס, שרייבט דער פריערדיגער רבי, האבן זיך געטרייסלט. נאך א סעקונדע און איך פיל אז איך גיי חלש'ן. מיטאמאל הערט מען פון חצר א גרויסן געוואלדיגן געשריי, איי! איי! און נאכדעם האט מען געהערט א שאס, ווי איינער גיט א שאס מיט א ביקס. עס האט זיך ביי מיר געעפנט א קוואל פון טרערן פון מיינע אויגן, איך האב נישט געקענט אפילו זאגן איין ווארט האב איך נישט געקענט ארויסזאגן, עס האט מיך ארומגעכאפט א מורא'דיגן פחד, בפרט נאך וואס איך האב געהערט, מען הערט נאכאמאל גרויסע שטארקע טריט ווי זיי קומען זייער נאנט צו אונזער צימער, נאכאמאל האט מען געהערט ווי ס'עפנט זיך אויף א טיר, און די זעלבע זאך א געשריי פון א מענטשן, וואס אין א סעקונדע שפעטער איז געווארן שטיל, מען האט אים סתם פארמאכט דעם מויל ער זאל נישט קענען שרייען, און ווייטער האט מען געהערט שיסעריי, און מען האט געהערט ווי א געשאסענער קרעכצט פון די שטארקייט פון זיינע וועטיגן, נאכדעם האט מען געהערט א צווייטן שאס, און א דריטן שאס און ס'איז געווארן שטיל. כ'האב זיך זייער געשטארקט און כ'האב ווייטער געדאווענט. ווען כ'האב געזאגט שמע קולנו איז געווען א מורא'דיגער טומל אינדרויסן פון אונזער צימער. מ'האט געהערט געשרייען פון מענטשן וואס מ'הרג'עט זיי, מ'האט געהערט אסאך שיסעריי, ביז אינדערפרי איז געווען די געשרייען און די שיסעריי. פארשטענדליך אליין אז אין די נאכט האב איך נישט פארמאכט קיין נישט צוגעמאכט קיין אויג. ס'איז אריינגעקומען אין צימער איז אריינגעקומען א קאלטער ווינט פון די לעכער פון דעם פענסטער, און ס'איז געווען זייער זייער שטיל, אזוי ווי א שטיל נאך א מלחמה וואס מ'האט אלעמען דארטן אויסגעשאסן און ס'איז געווארן שטיל. מיינע ווייטיגן פון מיין בויך מיט מיין פוס איז געווארן אביסל בעסער, און מיין פחד איז אוועקגעגאנגען פון מיר, א רוח ממרום, א רוח פון אויבערשטן האט מיר תומך געווען, האט מיר געגעבן הילף, און מיינע מחשבות האבן זיך אנגעהויבן צו מסתדר זיין, איך האב זיך בארואיגט. די ערשטע מחשבה וואס איז מיר אריינגעפאלן, נאך וואס איז געווארן שטיל, איז געווען דער פסוק אין ישעיה, מלוא כל הארץ כבודו, אזוי שטייט אין ישעיה, אזוי האט אונז געלערנט און און און אפילו אין דעם פלאץ וואס מען טוט דא אזעלכע זאכן מיט אלץ, איז מלוא כל הארץ כבודו, און אין א רגע ארום איז מיר אריינגעקומען אין אין אין מיין מחשבה דער ציור פון דעם מבצר, פון דעם גרויסן פלאץ, פון דעם כלא וואו דער אלטער רבי איז געזעצן, וואס הייסט דער מבצר א פעטראפאוולי. דארטן איז געזעצן דער זיידע דער אלטער רבי דער ערשטער רבינו הגדול זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, און איך האב עס געזען ממש ווי איך זעה עס יעצט מיט די אויגן לעבעדיגערהייט, כאילו אזוי ווי איך וואלט גע'חלומ'ט זייענדיג אויף און חלומ'ען, אזוי האב איך געזען דעם בנין פאר מיר. און דער פרידיגער רבי איז ממשיך, חזק איז די מחשבה און די חושים פון ציור, וואס זיי שטעלן אוועק דעם מענטשן אין א מצב וואס איז א מצב מדומה, עס קוקט אויס אזוי ווי ער זעט עס יעצט, עס זעט אויס אזוי ווי עס איז אמת, און אין יענע יענע מינוט ווען ווען מען האט אזא זאך וואס מען האט דעם חוש הציור און דער חוש המחשבה ארבעט אזוי שטארק, איז פילט מען זיך אז ס'איז אינגאנצן אויפגעהויבן פון די פון די גאנצע גשמיות'דיגע וועלט, און פון דעם חומר'דיגע וועלט, און א דער פרידיגער רבי נוצט דעם לשון מ'איז אויפגעהויבן פון די אפילו פון די מיסט פון גשם. זיינע אויגן זענען זעהן ממש א זאך לעבעדיג גערעדט, און זיינע רעיונות, זיינע מחשבות, טאנצן, און ס'פילט זיך אזוי ווי ער איז עולה פון די גשמיות'דיגע וועלט און ער לעבט אין חיי הנפש. דאס הייסט א מענטש ווען ער טראכט זיך אריין אין עפעס א זאך, קען ער קומען צו א מצב אז ער גייט ארויס פון זיינע גדרים, ער גייט ארויס פון די זאכן וואו ער געפינט זיך, און ער זעט אינגאנצן דעם לעבן אינגאנצן אנדערש. ער איז זיך עולה ומתאפס אויף חיי הנפש והנשמה, און די פלייש וואס ס'טוט אים וויי איז, קוקט אויס ווי פרעמד צו אים. דאס הייסט אז געב א אז פון דעם מצב קען ווערן אמאל אז די ווייטאג גייט אוועק.

דער פחד פון דעם שומר וואס איז, הייסט אז מען דארף זיך אויפשטעלן, האט מיר פשוט דערשראקן, איך האב זיך געגעבן גלייך א וועק אויף און איך האב זיך אויפגעשטעלט. איינער פון די איינער פון די איינגעזעצטע וואס זיין נאמען איז געווען ק. האט א זאג געטאן, הא, מיר אלע לעבן, נאך אזא נאך אזא מורא'דיגע נאכט, האט ער געזאגט א דאנק דעם אויבערשטן וואס מיר אלע לעבן. לכאורה דער דער וואס דער פרידיגער רבי ברענגט אים אראפ ערשט דער ענין פון ק איז געווען איינער פון די גוים, ער האט געהייסן קוטייניק, אבער ער האט געזאגט אויכעט א דאנק דעם אויבערשטן וואס מיר אלע לעבן. און ער האט ממשיך געווען, דער דער גוי קוטיינער האט ממשיך געווען און האט געזאגט, איך, יעדן מאל וואס איך האב געהערט די טריט וואס גייען, האב איך געמיינט אז דער ענד איז שוין געקומען דער סוף, מיין סוף איז געקומען האב איך געמיינט, נאך א רגע מיטן עפענען די די שלעסער פון אונזער טיר, מיטן רייסן גיין נאך זיי, און פארשטייט זיך וואו מען גייט, דאס איז דאס איז דער סוף. עס געווען צייטן וואס כ'האב זיך פשוט געטרייסלט פון פחד, עס געווען צייטן וואס כ'האב געטראכט הלוואי נעמען זיי מיר שוין און זיי טוען עס, ווייל א לאנגע ווארטעניש איז ערגער ווי די מעשה וואס ס'טרעפט. בעסער ס'זאל קומען דער סוף, איידער יעדן נאכט צו ציטערן אז מען גייט עס מיר מאכן, א גאנצע נאכט ליגן אין בעט און זיך טרייסלען, אפשר בין איך דער קומענדיגער וואס מען גייט אים הרג'נען. אבער ווען ס'איז אריבערגעגיין די נאכט און ס'איז אנגעקומען דער טאג, איז קען איך קען איך זאגן א דאנק דעם אויבערשטן וואס אונז, מיר האט מען נישט גענומען. איז א צייט וואס איך קען אויסגיסן מיין הארץ און זאגן א דאנק צו דעם וואס ער איז העכער פון אלס, ווייל ס'איז געווען א גלויביגער, זייער א גלויביגער גוי. פרידיגער רבי שרייבט, דעם ערשטן מאל וואס איך געפין זיך אין מיין לעבן אין אזא סארט סביבה, אין א אין א חבורה פון מענטשן, פשוט'ע מענטשן, וואס זיי ווייסן גארנישט אין שכל'דיגע זאכן, ממש פויערן, און די ערליכקייט און די פרומקייט זייערע פון דעם קוטיינער האט אויף מיר געמאכט א מורא'דיגן רושם, ער האט גערעדט זייער אינטערעסאנטע ווערטער. די פינף און צוואַנציק שעה וואס איך בין שוין יעצט איינגעזעצט האבן אוועקגעלייגט אויף מיר א מורא'דיגן סטעמפל אז איך בין א איינגעזעצטער, איך מוז זיך צוגעוואוינען מיט די מצב אז איך בין א איינגעזעצטער, און מיינע אלע זאכן וואס איך דארף האבן בגשם וברוח זענען נאר אין די ד' אמות, איך קען נישט ארויס גיין פון דעם צימער, דא בין איך איינגעזעצט, אין די ד' אמות וואס זיי האלטן מיר, און מיר זיצן דא צוזאמען, פיר מענטשן צוזאמען. ווען ס'איז געווען די ערשטע, גלייך ווי כ'בין אריינגעקומען אין דעם צימער, האב איך נישט פארשטאנען, ווי קען עס זיין אז פיר מענטשן זאלן זיצן אין דעם צימער, אין אזא פארשטיקטן צימער וואס איז נישט דא קיין לופט צו אטעמען, און וואס טוען די מענטשן ווען ס'קומט די צייט וואס א מענטש דארף אנקומען וואס א לעבעדיגע מענטש דארף אנקומען, א מענטש דא, ווען א מענטש דארף האבן שירותים, ווען ער דארף גיין אין טוילעט און די זאכן, ווי ווי טוט מען עס? די פינף אין די פינף און צוואנציג שעה האב איך זיך אויסגעלערנט זאכן וואס כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, כ'האב געזען מענטשן וואס זיי זענען רוצחים, אכזרים, זיי גיסן בלוט פון מענטשן, כ'האב געהערט געשרייען פון מענטשן וואס מען גייט צו שיסן, מענטשן וואס זיי שרייען קרעכצען נאכן שיסן, און די געלעכטער פון די וואס שטרעבן און זיי האבן ליב צו טרינקען יענעמ'ס בלוט. איך ווייס נישט וועמען מען האט געהארגעט די נאכט, ווי דערציילט פריער האט מען נאך א גאנצע נאכט געהארגעט מענטשן, איך ווייס נישט וועמען מען האט געהארגעט די נאכט, צו ס'איז געווען אידן, צו ס'איז געווען נישט קיין אידן, צו ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהאט מסחר, זיי האבן געהאט געשעפטן, צו ס'איז געווען מענטשן וואס זענען געווען געלערנטע מענטשן, צו ס'איז געווען רבנים, צו ס'איז געווען להבדיל גלחים, בכל אופן די אלע מענטשן וואס מען האט זיי געהארגעט איז קומט זיי נישט דער עונש וואס דער דעם שטראף וואס מען האט זיי געגעבן, די אלע מענטשן וואס מען האט זיי געהארגעט די נאכט, אלע זענען מענטשן וואס האבן משפחות, זענען טאטעס צו קינדער, זענען קינדער צו עלטערן, זענען מענער צו זייערע ווייבער, זענען בעלי פרנסה, זיי גיבן ברויט און קליידונג צו די אלע וואס זענען אנגעהאנגען אין זיי, צו זייערע משפחות, און וואס איז דער גורל נעבעך פון די וואס זענען געבליבן יעצט אליין אן זיי? און ווער ווייסט, עס קען זיין אז אין די צייט, אינמיטן נאכט, ווען מ'האט די מענטשן ארויסגענומען מ'האט זיי געשאסן, און זיי האבן געשריגן און זיך געקרעכצט און זיך געבעטן אז מ'זאל זיי נישט הרג'נען, אין די צייט איז זייערע ווייבער און זייערע קינדער און זייערע עלטערן זענען געשלאפן א טיפן שלאף, זיי האבן געהאט אזעלכע חלומות אז באלד קומט דער טאטע אהיים אדער דער זון, און זיי האבן נישט געוואוסט אז אין די מינוט וואס זיי שלאפן מיט אזא געשמאק שלאפן און זיי חלומ'ן זיך אז ער וועט באלד אהיימקומען, אז יעצט פירט מען זייער טאטן אדער זייער זון פירט מען, אדער זייער מאן פירט מען צום שחט'ן. ווי אומגליקליך איז דער מענטש וואס אין זיינע לעצטע מינוטן האט ער נישט קיין האט ער נישט קיין צייט און מען גיט אים נישט קיין אפשרות אז ער זאל קענען אנזאגן עפעס צו זיין משפחה א צוואה ער זאל געבן א קוק איין קוק געבן אויף די זאך וואס איז אזוי טייער צו אים און צו די אלע וואס האבן אים אזוי שטארק ליב און זענען זיינע גוטע פריינד. און ער זאל זיי בענטשן, די אלע וואס זענען ארויסגעקומען פון דעם, די אלע זיינע קינדער, זאל ער זיי געבן א ברכה, אז זיי זאלן נישט צוקומען צו אזא מצב, אז מען זאל זיי דארפן איינזעצן און זיי שיסן. דער לעבן דא אין דעם, אין דעם מבצר, אין דעם שפאלערנע, איז מורא'דיג מורא'דיג געפערליך, ס'איז נאכאמאל ערגער ווי דער טויט אליין. מיט די מחשבות בין איך געזעצן איינגעבויגן, אזוי ווי מ'זאגט אמאל, איינגעבויגן אין דרייען, פרידיגער רבי ניצט א לשון פון לשון קודש, ישבתי מקופל, געווען איינגעבויגן שטארק אויף די העלצלעך וואס ער האט געזעצן אויף דעם בעט, וואס אויף די בעט וואס דער איד, דא קוקט ער נאכאמאל וואס איז געווען זיין נאמען, דער איד וואס האט געהייסן שעפטעלעוויטש האט מיר געגעבן, און פון מיין פון מיינע ווייטאגן האט זיך נישט אויפגעהערט. און ס'איז אינטערעסאנט אז איך האב זיך דערמאנט נאכאמאל יעצט אז א גאנצע נאכט האב איך נישט געפילט קיין ווייטאג, כ'האב פארגעסן פון דעם אז איך בין געווען פארוואונדעט צוליב די מעשה וואס כ'האב געהערט וואס טוט זיך מיט דעם שרייעריי מיט די קרעכצן מיט די אלע זאכן האב איך נישט געפילט יעמאלט דעם ווייטאג אן אן אן כוונה אן זיך צוגרייטן איז ארויסגעגאנגען פון מיר א מורא'דיגער גרויסער קרעכץ און יענע מינוט האב איך געטראכט אז אז ס'איז א טובה, ס'איז א גרויסע טובה, אז אמאל אז מ'גיבט אזא קרעכץ פון זען וואס ס'גייט פאר דא, העלפט דאס ארויס אמאל אז ס'מאכט גרינגער אויפן הארץ. און כ'האב, יעמאלט ווען כ'האב געגעבן דעם קרעכץ, האב איך, האב איך א טראכט געטון, דאס האט מיר געברענגט אויך צו דעם שטארקן קרעכץ אויף די אלע גופים, אויף די אלע מענטשן וואס זיי וואלגערן זיך אין די מיסט, אין דעם בור וואס ס'געפינט זיך דא אונטער אונז, אין דעם בנין, אונטער דעם דעם קעלער פון שפאלערנע. איך האלט נאך אינמיטן טראכטן וועגן דעם וועגן דעם קרעכץ און וואס ס'טוט זיך נעבעך מיט די אלע מענטשן וואס האבן וואס זענען געווען בעלי בתים, זיי האבן ווייבער מיט קינדער און זיי האבן טאטעס, זיי האבן שטיבער, זיי האבן פרנסה און זיי האבן ליב די ווייב מיט די קינדער מיט די טאטעס, און דא ליגן זיי נעבעך אונטן שוין געשאסענע. איך האלט נאך אינמיטן טראכטן, האב איך געהערט אז מ'גיבט א געשריי, גרייט זיך צו צו קריגן ברויט. גרייט זיך צו צו קריגן ברויט. אז מען האט געהערט דעם אויסרוף איז דעם פנים פון די איינגעזעצטע געווארן פשוט ליכטיג, זיי האבן איינער געקוקט אינעם אנדערן מיט א מורא'דיגע שמחה און מיט א ליכטיגן פנים. איך האב נאכנישט געוואוסט אז יעדן טאג בייט מען איבער די מענטשן וואס זיי קומען, וואס זיי רופן אויס און זיי גיבן די עסן. ס'איז געווען צו, פון די מענטשן וואס זיי טוען אויס איז געווען דריי, איינער פון זיי איז געווען פעטיע ווי ער רופט מען פריער דער אכזר דער רשע איז געווען דארטן פעטיע וואס ער האט אין נעכטיגן טאג האט ער איז ער געווען דער וואס האט געטון די אלע זאכן ער האט דאך געברענגט דעם פריערדיגן רבי'ן צו דעם צימער און ער האט אים געזאגט אז מען דארף גיין שלאפן ער איז געווען איינער פון די משרתים וואס האבן געטון דארטן איש אכזר מיט א מיט א מורא'דיגן ביטערן פארביטערטן פנים דער צווייטער איז געווען א יונגער האט אויסגעקוקט ווי זייער א גוטער מענטש, און ער איז געווען א גלייכער מענטש, ער זעט אויס א בעל יושר, און ער האט זיך נאך שטילערהייט נאכגעפרעגט וואס טוט זיך מיט די מיט די מענטשן וואס זיי זיצן מיט די איינגעזעצטע, פלעג ער זיי פרעגן ווען ער פלעגט קומען און געבן די ברויט אדער דאס, פלעג ער זיי פרעגן ווי אזוי פילסטו, וואס מאכסטו, האט זיך האט זיך זייער מתעניין געווען אין זייערע צרות. דער דריטער איז געווען א אלטער, נישט קיין גוטער און נישט קיין שלעכטער, דעם טאג וואס דער יונגער וואס דערמאנט פריער דער צווייטער ווען ער איז געווען זיין טאג אז ער האט זיי משרת געווען ער האט געברענגט די ברויט מיט די אלע אנדערע זאכן איז געווען א א מעת לעת זייער א גוטער פאר די איינגעזעצטע ער פלעג ענטפערן אויף אלע זייערע שאלות וואס זיי האבן געפרעגט פלעג ער זיי ענטפערן ער פלעג געבן א בלייפען ער פלעג ברענגען אויכעט אמאל ער פלעג געבן ער פלעג געבן א ציגאר פאר דעם וואס האט געוואלט רייכערן אמאל האט ער אויכעט געברענגט אלטע צייטונגען און ער האט נישט אזוי שטארק אכטונג געגעבן און האט געגעבן אמאל מער וואסער וויפיל מען האט געדארפט, איינער האט גענומען וואסער האט אויסגעטרונקען האט ער אים געגעבן נאך, און אמאל האט ער אויכעט געעפנט און ער פלעג עפענען די טיר דעם דעם לאך פון די טיר און ער פלעג רעדן מיט די איינגעזעצטע און ער פלעג זיי דערציילן וואס טוט זיך אין די נייע צייטונגען די נייעס אין די וועלט און אין און אין רוסלאנד ווען ער האט געמאכט זיכער אז ס'איז נישטא קיין ביקורת אז ס'איז נישטא קיין מבקרים וואס זיי קוקן ווי די ווי די פקידים ארבעטן האט ער דאך יא אזוי פלעג ער ציטערן פון זיי אימת מוות ווען זיי זענען ווען ער האט געזען אז קיינער איז נישטא ס'איז ליידיג ארום פלעג ער עפענען און רעדן מיט זיי זיך נאכפרעגן וואס זיי מאכן דאן פלעגט ער דערציילן מעשיות וואס ס'שטייט אין די נייעס פון די צייטונגען. יעצט איז פארשטאנדיג אז ווען מ'האט געהערט דעם קול פון דעם שומר, אה, דער וואס מ'האט אים זייער ליב, און ער האט אויסגערופן אז מ'גייט געבן ברייט, איז געווארן א מורא'דיגע שמחה אין דעם צימער, זענען אלע געווארן ליכטיג און פרייליך. מיט דעם שומר, זאגט מיר דער קייטא, דער, דער, דער גוי, דער וואס האט פריער געדאנקט דעם אויבערשטן, דער גוי קוטייניק, זאגט מיר אז מיט דעם שומר קענט איר רעדן, איר קענט בעטן ביי אים אז ער זאל איבערגעבן דעם פקיד אז מען זאל אייך געבן די קליידער וואס מיט דעם דינט מען דינט מען אייער אייער גאט. ער האט געזאגט אויף רוסיש בוגו מאליעניע, בוגו איז גייט אויפן אייבערשטן, בוגו איז דער אייבישטער. אז מען פרעגט איינעם וואס ער מאכט אין רוסיש, קאק דיעלא, וואס מאכסטו? ענטפער, דארף מען ענטפערן סלאווא בוגו, א דאנק דעם אייבערשטן. האט ער אים געזאגט, אז אויב איר ווילט קענט איר בעטן אים, אפשר וועט ער קענען פועל'ן ביי דעם פקיד, ער זאל אייך געבן די קליידער, ער האט געמיינט מסתם דעם טלית, די בגדים וואס מען גייט ווען מען דאווענט, וואס מען דינט דעם אייבערשטן, און אויך אייערע ספרים. און דער איד וואס האט מיר געגעבן זיין בעט האט א זאג געטאן, יא יא, ער איז טאקע א גוטער מענטש, וואס ער וואס ער קען טון העלפן די איינגעזעצטע טוט ער, פשוט א גוטער מענטש, איך וועל רעדן מיט אים און איך וועל אים בעטן אויכעט א ציגאר, אבער מיר האבן נישט קיין געלט. ווען איך ווען מען האט מיר איבערגעקוקט מיינע אלע זאכן האט מען ביי מיר צוגענומען די גאנצע געלט וואס איז געווען אין פאפירענע געלט, די שטרות האט מען צוגענומען און די די די קליין געלט האט מען מיר איבערגעלאזט. אַזױ אױכעט בײַם צװײטן מאָל, װען מע האָט מיך איבערגעזוכט, װי דערצײלט פֿריִער, פֿון דעם פּקיד, פֿון דעם גאַנצן פּקיד, פֿון די זעקסטע מע, פֿון דעם זעקסטן פּלאַץ, האָט ער אױכעט מיר איבערגעלאָזט מײַן, מײַן טעשעלע, און דאָרטן איז געװען מטבעות, קלײנגעלט, װאָס כ'האָב געהאַט דאָרטן. כ'האָב איבערגעצײלט װאָס איך האָב, און כ'האָב געזען, אַז פֿון די קלײנגעלט אַלײן האָב איך זיבן רובל און פֿינף און דרײַסיק פּיאַסטער, סענט. אדער די איינגעזעצטע האבן געזען אז איך האב אזויפיל געלט, האבן זיך זייער געוואונדערט די מענטשן וואס זענען געווען מיט מיר אין זעלבן צימער, זיי האבן געזאגט אז לויט דעם חוק קען א איינגעזעצטער האבן נישט מער ווי צוויי רובל, דאס איז דאס, און דו האסט זיבן רובל מיט פֿינף און דרײַסיק קאפקעס. כ'האב געגעבן פֿופֿציק קאפקעס, פֿופֿציק פעניס, אדער ווי מ'זאגט אויף אידיש פיאסטער, האב איך געגעבן צו דעם אידישן איינגעזעצטן, שעפטעלעוויטש, און כ'האב געקלערט, אפשר וועט ער קענען קריגן פאר מיר א ציגאר, אדער אפשר וועט מען אים געבן טאביק, מיט א פאפיר וואס מ'מאכט אליין דעם ציגאר. יעמאלט האט זיך מיר דערוואוסט, איז דער פרידיגער רבי ממשיך, אז דער איינגעזעצטער שין דער שעפטעלעוויטש דער איד האט נאך אוועקגעלייגט אינעווייניג דארטן ביי זיי אין דעם משרד האט ער נאך פיר רובל אבער די צווייטע איינגעזעצטע דער קוף מיט דעם סמך די צוויי גויים האבן גארנישט געהאט זיי זענען געקומען אן געלט אינגאנצן דער אס דער איינגעזעצטער סמך האט אים געברענגט יעדן וואך א פעקל עסן פון שטוב אבער דער דער קוטייניק דער דער אנדערער דער דער דריטער איז זיינע זיינע בני בית ער האט געוואוינט אין א אנדער שטאט און ער האט קיינעם נישט דא אין די שטאט פון לענינגראד אויכעט זיין העמדל וואס ער געגיין אנגעטון איז שוין געווען ממש ממש אויסגעריבן און אויסגענוצט פון עס גיין איבער א חודש טעג דעם זעלבן העמדל און ער האט זייער ליב געהאט אלעמאל צו רייכערן. אבער פון ווען ער איז געווען דא אין כלא, קיין געלט האט ער נישט געהאט, פון שטוב האט מען אים גארנישט געברענגט, און ממילא פלעג ער רייכערן די די ציגארעס וואס איז געבליבן איבערגעלאזט ווען דער איינגעזעצטער שין, דער איד, און להבדיל דער גוי סמך האבן גערייכערט, האבן זיי איבערגעלאזט א שטיקל ציגאר, ווען מ'רייכערט דאך נישט אראפ ביזן סוף, פלעג ער דאס נעמען און דאס איז געווען זיין זיין רייכערן. און זיינע זיינע האר האבן אויכעט אויסגעקוקט אין די פיר חדשים האט ער אויסגעקוקט זייער ווילד ווייל ער האט נישט געהאט אפילו די צען קאפקעס צו באצאלן פאר דעם שערער און דער שערער קומט דאך איינמאל אין צען טעג און ער האט נישט געהאט די די די געלט אפילו צען פיאסטער האט ער נישט געהאט צו באצאלן דעם שערער האט ער אויסגעקוקט זייער געפערליך פון פיר חדשים זיך נישט אפשערן איך האב געליגן צו דעם קוטייניק דעם גוי האב איך אים געליגן א גאנצן א גאנצן רובל, און צו דעם אסיר סמך האב איך געגעבן פערציג קאפקעס, און דער אסיר שין האט נישט געוואלט נעמען, דער אידישער דער אידיש דער איד האט נישט געוואלט נעמען גארנישט פון מיר, וואס ער שרייבט פריערט אז ער האט אים געגעבן פופציג קאפקעס איז געווען אז ער זאל אים קריגן ציגארעס, אבער פאר זיך אליין האט דער איד נישט געוואלט נעמען גארנישט. נאר אויב דער שומר העט אים זאגן אז ער קען עפעס קריגן פאר מיר, העט ער קומען און העט נעמען געלט און העט קויפן פאר מיר. ס'קומען די צייט, מ'האט דאך פריערט געזאגט אז מ'האט אויסגערופן אז מ'גייט געבן ברויט, ס'קומען די צייט וואס מ'האט אויסגערופן אז מ'גייט געבן ברויט, האט דער שומר געעפנט דעם טיר, האט געעפנט דעם לאך פון די טיר, און מיינע שכנים האבן זיך אוועקגעשטעלט, און יעדער איינער איז געווען גרייט צו זאגן א גוטן מארגן צו דעם שומר און קריגן זייער שטיקל ברויט. דער לאך האט זיך געעפנט און דער שומר האט אנגעהויבן רופן דעם ערשטן נאמען, ער האט געזאגט דער ערשטער זאל קומען, איז געגיין דער איינגעזעצטער קוף איז געגיין, דערנאך איז געגיין דער שין דער איד, דער דריטער איז גענומען דער איינגעזעצטער סמך, און דער איינגעזעצטער סמך איז געשטאנען דארטן ביי דעם טיר, ביי דעם לאך פון דעם טיר, און ער האט גערעדט מיט דעם שומר, און גלייך ווי ער האט געענדיגט איז ער אנטלאפן און זיך אוועקגעזעצט אויף זיין פלאץ, און דער שומר האט פארמאכט דעם לאך. פרידיגער רבי איז ממשיך, הונדערט און דרייצן מענטשן זענען זענען דא די נאכט געווארן ווייניגער, אוי, דער פלאץ וואו איך זיץ איז געווארן ווייניגער מיט הונדערט און דרייצן מענטשן, וואס מ'האט זיי אריבערגענומען פון דעם זעקסטן מערכה פון דעם זעקסטן פלאץ, עס הייסט דער זעקסטער פלאץ פון דעם כלא פון שפאלערנע, און ער שרייבט וואס מען האט געטאן מיט זיי, זעכצן האט מען ארויסגעלאזט פריי, צוויי און דרייסיג האט מען אוועקגעשיקט אין דעם פלאץ וואס הייסט נארים, איינעם פון זיי האט מען אוועקגעשיקט אין סאלאווקי, ס'אלץ אוועקגעשיקט אין די ווייטע ערטער, די קאלטע ערטער, וואו דארטן קען מען, דארטן קען מען נישט אויסהאלטן פון די קעלט און פון די אלע אנדערע זאכן. זעקס האט מען אוועקגעשיקט אין סיביר. צוויי האט מען אוועקגעשיקט אין קרעסטי, דאס איז א פלאץ אין לענינגראד, וואו דארטן מאכט מען זייער שווערע ארבעט, עס ווערט אנגערופן עבודת פרך. זיבן האט מען אוועקגעשיקט אין די שטאט אוראל. ניין פון זיי האט מען געשאסן. און הונדערט און אַכציק נייע האט מען געברענגט אין דעם פלאץ די נאכט. דער איד, דער איינגעזעצטער, דער שעפטעלעוויטש, זיין פנים איז ווייס אזוי ווי קאלעך. ווער ווייסט, זאגט ער, וואס וועט זיין דער סוף פון די אלע וואס מען האט איינגעזעצט? און ער איז ממשיך און ער זאגט, דער איד, ס'דאך בעסער, בעסער אז מ'זאל אראפגיין פון זינען, בעסער אז מען גייט אראפ פון זינען, עט מען אריינלייגן אין א משוגעים הויז, איידער צו זיצן דא, און ער רעדט צו זיך אליין, און ער זאגט אז ס'איז בעסער, די אלע וואס מען האט זיי געהארגעט די נאכט, איז פאר זיי בעסער ווי אונזער לעבן דא, זיי זענען שוין נישטא, זיי שלאפן שוין במנוחה, און אונז זענען נאך דא, און מיר ווייסן נישט וואס איז אונזער גורל, און ווען עט קומען אונזער גורל, און ווען עט מען אונז, ווען עט מען אונז דאס טון. דער גוי דער איינגעזעצטער דער קוטיינער זאגט צו דעם אידן שעפטעלעוויטש וואס רעדסטו רעדסט נארישקייט דאס זאל מיר נישט פארשפעטיגן און אז מ'לעבט איז דאך זייער גוט בעסער אז מ'לעבט נאך א שעה איידער ווי צו זיין ווי די אלע וואס מען האט זיי געהארגעט די נאכט פארוואס ווייל אז מ'לעבט נאך האבן מיר נאך א האפענונג אז מיר וועלן בלייבן לעבן עס קען דאך זיין אז דער אייבערשטער עט רחמנות האבן אויף אונז און עט שיינען אויף אונז זיין ליכט, און א לעבעדיגער מענטש דארף דאך אלעמאל האפן אז אז ער וועט שטארבן נאך הונדערט און צוואַנציק, נישט מען וועט אים הרג'נען מיט א קויל, און אז ער וועט שטארבן מיט א שיינעם שטארבן ביי זיך אין שטוב אויף זיין בעט, צווישן קרובים און צווישן מענטשן וואס זיי האבן אים ליב, און נישט שטארבן ווי א חיה אדער ווי א בהמה וואס מען שיסט זי אינמיטן וואלד, אזוי אזוי הרג'עט מען דא די מענטשן, און מען ברענגט זיי גארנישט צו קיין קבורה, מען ווארפט זיי אריין דארט אונטן אין דעם בור און זיי ליגן דארטן ביז זיי ווערן פארשטונקען, ניין, דער גאט, דאס זאגט דער גוי, דער קוטיינער, דער אייבישטער האט באשאפן א מענטשן אז ער זאל שטארבן, ער זאל שטארבן און לעבן ווי א מענטש. מיר וועלן אם ירצה ה' ממשיך זיין די קומענדיגע וואך, קומענדיגע וואך וועלן מיר ענדיגן די רשימה פון כתב יד קודש וואס מען האט געפונען פון פריערדיגן רעבן.